אונז לערנען דא ספר שמואל, לכאורה וואלט עס געדארפט זיין די מעשות פון שמואל, אזוי ווי אונז האבן שוין גערעדט אין די הקדמה, בעצם רוב ספר שמואל איז די מעשות פון שאול און דוד, נאר דער אנהייב האט זיך אנגעהויבן פון עלי, מען האט געזען וויאזוי עלי'ס קינדער זענען געהארגעט געווארן, און פון דעם איז נמשך געווארן די גאנצע מעשה פון די ארון וואס איז געווען ביי די פלישתים און ווי ס'איז צוריק געקומען, אונז האבן געלערנט ביז די נעכטיגע פרק, די היינטיגע פרק איז בעצם די איינציגסטע פרק, ס'איז אפאר פרשיות וואס רעדן פון די שופטים פון די זמן השפיטה, וואס שמואל איז געווען די שופט, וואס האט ער געטון? און ס'ווערט פארציילט טאקע אויף די צייט, נאך די ארון איז צוריק געקומען, מ'האט געלערנט אז מ'האט געברענגט די ארון צוריק אין בית שמש, די מענטשן פון בית שמש זענען נענש געווארן אז זיי האבן נישט מכבד געווען די ארון, האבן זיי געזאגט לאמיר עס שיקן אויף קרית יערים, דארט אין קרית יערים האט מען עס געברענגט, דארט האבן זיי עס געמאכט. מען ברענגט צו א מענטש וואס הייסט אבינדב בית אבינדב דער אלעזר זיין זון ער איז געווען די כהן כאילו לשמור את ארון השם דארט האט נישט די ארון פוגע געווען זעט אויס אז דער אבינדב דער אלעזר זיי האבן יא געוויסט וויאזוי זיך צו פירען מיט די ארון ריכטיג און נישט נאר דעם נאר עס שטייט א זייער אינטערעסאנטע פסוק מיום שבת פון די טאג וואס די ארון איז געוואוינט אין קרית יערים. געווען צוואנציג יאר וינהו כל בית ישראל אחרי ה' וינהו הייסט זיי זענען נאכגעלאפן נאכגעגאנגען ס'איז א אינטערעסאנטע לשון ס'שטייט נישט אין אנדערע פלעצער ווארט איז דאס וואס די ארון איז געווען אין קרית יערים דאס איז געווען געווארן אזויווי א צענטער פון עבודת ה' און דורך דעם האבן די אידן געדינט די אייבערשטער דאס הייסט דאס אז די ארון איז געווען א מקום מען איז נישט צוריק געגאנגען שילה און שילה לכאורה איז חרוב געווארן ס'שטייט נישט בפירוש אין גאנץ ספר שמואל ס'דא פסוקים אין תהלים וואס איז משמע אונז ווייסן אז שילה איז לכאורה חרוב געווארן דעמאלטס ביי די מלחמה ווען די ארון איז געפאנגען געווארן. און על כל פנים ווען ס'איז געווען צוריק א ארון, ס'איז געווען אין קרית יערים אויף עפעס א באשטימטע פלאץ, איז די אידן, דורך דאס איז גורם געווען אז די אידן זאלן תשובה טון, און שמואל איז געווען דער ראש פון דער תנועת התשובה ווי מ'קען עס רופן, עס שטייט ויאמר שמואל אל כל בית ישראל, אויב עטס ווילן תשובה טון צו די אייבערשטן בכל לבבכם, עטס אוועקנעמען אלהי הנכר, די עשתרות, די בעלים, און. עטס דינען נאר די אייבערשטער וועט ער אייך העלפן ראטווען פון די פלשתים אזוי האבן זיי טאקע געטון, אוועקגעווארפן די געטשקעס, דינט נאר די אייבערשטער. און די פסוק דערציילט וועגן א אסיפה וואס שמואל האט געמאכט, ער האט צוזאמגענומען אלע אידן אין מצפה, מצפה האבן מיר שוין געלערנט ביי די פלגש בגבעה, און אויך שוין ביי יפתח אויכעט, אז דאס איז געווען א פלאץ וואו ס'פלעגט זיך צוזאמנעמען די אידן, און דארט האט מען דאך געמאכט אזא עצרת התשובה, צוזאמגענומען יעדע איינעם, ס'שטייט א אינטערעסאנטע עבודה האט מען געטון, מען האט גע'שואב געווען מים, גענומען וואסער און עס אויסגעגאסן לפני השם, אזוי ווי כעין די עבודה פון שמחת בית השואבה, ניסוך המים, ס'איז נישט געווען קיין משכן דעמאלטס, ס'איז געווען קען זיין אזוי ווי א במה, דארט האט מען עס געמאכט, און ס'שטייט זיי האבן געפאסט, געזאגט חטאני לה', זיי האבן תשובה געטון, שמואל האט שופט געווען, ס'מיינט שופט, געפירט, געזאגט א דרשה, האט אויסגעלערנט וויאזוי מ'זאל זיין גוט, און אזוי ווייטער. זייער אינטערעסאנטע מעמד. יעצט. די פלישתים האבן געהערט אז אלע אידן האבן זיך צוזאמגענומען אין מצפה, האבן זיי געטראכט, אה, יעצט איז א גוטע צייט, אונז זאלן מאכן א מלחמה קעגן די אידן. אדער האבן זיי מורא געהאט די אידן, קומען זיך צוזאם קעגן זיי. האבן די אידן געהערט, האבן זיך דערשראקן, האבן געזאגט פאר שמואל, נו, דארפסט דאווענען צו די אייבערשטער, זעט דא זייער קלאר, און זייט געטון שפעטער, שמואל, איינער פון די תפקידים פון א שופט, צו דאווענען פאר די, צו די אייבערשטער פאר די אידן. משה רבינו האט אזוי געטון, אנדערע. האט שמואל אזוי געטון, ער האט גענומען א טלה, א טלה חלב, דאס הייסט א יונגע טלה, נאך. זייגט נאך כאילו, געמאכט פון דעם א עולה, און ער האט געשריגן, און שטייט ויענהו השם, וואס מיינט ויענהו השם, לכאורה מיינט עס אז עס איז געקומען א אש מן השמים, אזוי טראכט איך. און יעצט ממש אינמיטן שמואל'ס מקריב זיין עולה, קומט די פלישתים האבן אנגעהויבן זייער מלחמה, און וואס איז געשען, די אייבערשטער האט טאקע געהאלפן, וירעם השם בקול גדול, אייבערשטער האט געמאכט א גרויסע רעש, כאילו וואס פונקטליך ס'מיינט, עס איז ממש כפשוטו א רעש, אדער די ווארט איז זיי האבן זיך פארלוירן, ויהומם ויהומם, מ'האט צעמישט די פלישתים, זיי זענען אלע אנטלאפן, זיי האבן געכאפט א פחד, און די אידן זענען ארויסגעגאנגען און נאכגעלאפן די פלישתים, אלעמאל שטייט ביי יעדע מלחמה דא יא ביז וואו מ'האט נאכגעלאפן די גוי דער וואס האט געמאכט די מלחמה האט נאכגעלאפן ביז בית כר, און דארט אדער ערגעץ אין דעם האט שמואל גענומען א שטיין, ס'לייגט בין מצפה ובין השן, שן איז זעט אויס אויך א פלאץ, גערופן די שטיין אבן העזר, אונז האבן שוין געלערנט פריער אז ס'איז געווען א מלחמה אין אבן העזר, און רש"י און די מפרשים זאגן שוין דארט אז דאס איז דער נאמען על שם העתיד, הייסט. לשם וואס מיינט מען די פסוק האט געזאגט שוין וואס עס האט געהייסן שפעטער, ווייל אבן העזר דאס איז א שטיין וואס שמואל האט מייסד געווען, ס'איז אזויווי א מקום קדוש, עזר מיינט אז די אייבערשטער האט געהאלפן, עד הנה עזרני ה'. און די פסוק פירט אויס אז זייט דעמאלטס האבן די פלישתים שוין מורא געהאט פאר די אידן, ס'הייסט שמואל האט געמאכט זיי מחזיר געווען בתשובה, און נאכדעם וואס ער האט מחזיר געווען בתשובה יעדער, האבן די פלישתים נישט געהאט קיין שליטה, ותהי יד ה' בפלשתים כל ימי שמואל, אלץ די פלשתים, די אייבערשטער האט זיך געשלאגן קעגן די פלשתים, און מען האט אפילו צוריק באקומען שטעט, די פלשתים זעט אויס האבן גע'גנב'עט שטעט פון די אידן, פון עקרון ביז גת, ביזן ארום זיי, ס'הייסט עקרון און גת ווייסט אפשר אליינס, האבן זיי צוריק גענומען אדער די שטעטלעך וואס זענען געווען אין יענע געגנט, האבן זיי געראטעוועט די אידן מיד פלשתים, און. צווישן די אידן די אמורי די אנדערע גוים די כנענים וואס מ'רופט דא באופן כללי די אמורי איז געווען שלום ס'הייסט זיי האבן נישט געשלאגן די אידן אפשר האבן די אידן ממש געהאט שלום מיט זיי און דער פסוק פירט אויס שמואל איז געווען שופט כל ימי חייו ער פלעגט ארום גיין יעדע יאר בית-אל גלגל מצפה די אלע פלעצער זענען געווען מקומות קדושים לכאורה אבער דארט האט ער שופט געווען ער איז ארום געפארן ס'הייסט ער איז געפארן אזוי ווי די רעבעס פארן ארום איבעראל האט ער שופט געווען איז ער אהיימגעקומען יעדע מאל הרמתה כי שם ביתו דארט האט ער געמאכט זיין אייגענע מזבח דארט האט ער שופט געווען את ישראל.